ברוך השם, מסכת נדרים, דף ס', עמוד א', דער אכטער פרק. זאגט די משנה, קונם, קונם איז די טייטש ווי א קרבן, ס'זאל זיין ווי א קרבן, יין, דער וויין, שאני טועם, וואס איך וועל פארזוכן היום היינט. ער האט אויף זיך גע'אסר'ט דעם וויין היום. וואס איז די טייטש היום? אינו אסור איז ער נישט אסור אלא עד שתחשך. למשל ער מאכט דעם נדר זיבן אזייגער פארנאכט, איז ער נאר אסור ביז עס ווערט נאכט. דער זעלבע דין איז שבת זו, ער איז געווען אינמיטן וואך, מאנטאג, דינסטאג, און ער זאגט איך אסר אויף זיך דעם וויין די וואך. אסור בכל השבת, טאר ער נישט טרינקען קיין וויין די גאנצע וואך, אלע וואכעדיגע טעג, ושבת, און שבת האט דעם זעלבן דין ווי לשעבר גורס דער ב"ח, אזוי ווי די, די וואך, א שבת טאר ער אויך נישט טרינקען קיין וויין, די זעלבע זאך חודש זה, און ער איז געשטאנען אין איינע פון די טעג פון חודש, האט ער געזאגט, אינמיטן חודש, האט ער געזאגט, קונם שאני טועם, יין החודש, דעם חודש, איז דער דין, אסור בכל החודש, טאר ער נישט טרינקען וויין דעם גאנצן חודש. וראש חודש להבא, אבער ראש חודש באלאנגט נישט צו דעם פריערדיגן, נאר דאס באלאנגט צו שפעטער, ממילא איז ער נישט, מעג ער ראש חודש טרינקען וויין. די זעלבע זאך ער שטייט אינמיטן יאר זאגט ער שנה זו, די יאר זאל ער נישט טרינקען קיין וויין, אפילו ווי מען זאגט ער האלט די לעצטע טעג פון חודש אלול, אסור, איז ער אסור בכל השנה, ביז עס ענדיגט זיך די יאר טאר ער נישט טרינקען קיין וויין, וראש השנה לעתיד לבא, ראש השנה האט דעם דין ווי ס'ווערט נישט גערעכנט צו פריער, נאר ראש השנה פון שפעטערדיגע איז ער מותר. די גמרא וועט באלד ווייטער פרעגן וואס איז די חידוש. אדער ער זאגט שבוע זה, די יארן פון שמיטה זאל איך נישט טרינקען קיין וויין, אסור בכל השבוע איז ער אסור אלע יארן וואס איז געבליבן ביז שמיטה ושביעית שעברה, און שמיטה האט דעם דין ווי דעם כלל פון איסור שמיטה איז ער אויכעט אסור, די גמרא וועט באלד ווייטער מפרש זיין וואס איז די חידוש פון די זאכן. דאס האט מען גערעדט, וועלכע לשון האט ער געזאגט, היום, היינט, צו ער האט געזאגט שבת זו, דיע וואך, צו ער זאגט חודש זה. ווי איז אבער ואם אמר אויב ער האט געזאגט יום אחד, וויי איין טאג, דעמאלט מיינט ער ביז ס'וועט דורכגיין א מעת לעת טאר ער נישט טרינקען קיין וויין פיר און צוואנציג שעה, צו ער זאגט שבת אחת איין וואך, צו ער זאגט חודש אחד איין חודש, שנה אחת איין יאר, שבוע אחד איין צירקל פון שמיטה, אסור איז ער אסור מיום ליום. ווייל ער האט דערמאנט יום אחד, א טאג מיינט ער א גאנצן טאג, צו שבת אחת, דעריבער איז ער אסור ביז וואנען ס'וועט דורכגיין א גאנצע מעת לעת אדער ביז וואנען ס'וועט דורכגיין א גאנצע וואך. נאך א דין שטייט אין דער משנה, עד הפסח, ער אסר'ט אויף זיך ער זאל נישט טרינקען קיין וויין ביז פסח, אסור עד שיגיע עד הפסח איז די טייטש ביז פסח, ולא עד בכלל, פסח מעג ער טרינקען וויין, ווי איז אבער ער זאגט עד שיהא ביז ס'וועט זיין פסח, פארוואס דארף ער זאגן א איבריג לשון, אויב ער מיינט ביז פסח זאל ער זאגן עד הפסח, אז ער זאגט עד שיהא פסח אסור איז ער אסור עד שיצא, ביז ס'ענדיגן זיך פסח, דאס הייסט פסח איז בכלל אסור, ווי עט זיין אז ער זאגט עד פני הפסח אזוי איז מען ווייטער גורס ביז פני הפסח, דא איז די טייטש אזוי, ער קען מיינען צוויי זאכן, ער קען מיינען ער אסר'ט זיך ביז די צוויי ערשטע טעג פון פסח, ס'קען הייסן ער אסר'ט זיך ביז די לעצטע טעג פון פסח, ס'קען הייסן אז ער אסר'ט זיך ביז די לעצטע, מ'רעדט דאך אדער א מינוט פארן פסח, אדער א מינוט פארן לעצטן טאג פון פסח, אדער א מינוט ביז די לעצטע מינוט ווען פסח ענדיגט זיך. רב מאיר אומר, רב מאיר זאגט, אסור עד שיגיע. ער טאר נישט טרינקען קיין וויין ביז וואנען ס'קומט פסח, אבער אין פסח אליין מעג ער טרינקען וויין, ר' מאיר זאגט אז ס'האט דעם זעלבן דין עד הפסח ווי ער וואלט געזאגט ווען ער זאגט עד פני פסח האט דעם זעלבן דין ווי עד הפסח. איי וואס האט ער געדארפן זאגן איבריגע ווערטער עד פני הפסח זאל ער זאגן ביז פסח, די גמרא וועט ווייטער מפרש זיין רב יוסי אומר, רב יוסי זאגט אסור ער איז אסור עד שיצא ער איז אסור ביז וואנען ס'עט זיך ענדיגן פסח, ווייל רב יוסי זאגט ער האט דאך געדארפן זאגן עד הפסח, און ער האט געזאגט עד פני פסח, מיינט מען ביז דער לעצטע מאמענט פון לעצטן טאג, וואס דאס איז א פני, דאס רופט זיך אן אז דאס איז פאר דעם שפעטערדיגן, די גמרא טוט עס ווייטער מפרש זיין, ר"ן, קונם יין שאני טועם היום, ער אסר'ט אויף זיך וויין היינט, אינו אסור איז ער נישט אסור אלא עד שתחשך ביז עס ווערט פינסטער, דכיון דאמר היום, ער האט דערמאנט אין זיין נדר אז ער אסר'ט אויף זיך היינט, לא משמע ווייזט נישט אויס אז דער נדר איז אלא נאר עד שיגמר אותו יום ביז עס ענדיגט זיך דער טאג, דהיינו דער נדר איז עד שתחשך ביז עס ווערט פינסטער, אדער ער זאגט ער אסר'ט אויף זיך וויין שבת זו די וואך, אם נדר ער האט געמאכט דעם נדר באחד מימי השבוע אין איינס פון די טעג פון דער וואך, אסור בכל ימי השבוע, טאר ער אלע טעג פון דער וואך נישט טרינקען קיין וויין, ויום שבת עצמו, און דער שבת נאכדעם, בכלל איסור של שבוע שעבר. דכי אמרי אינשי שבת זו, ווען מענטשן זאגן די וואך דעתייהו, מיינען זיי על ידי החול הבאים, אויף דער וואך על ימי החול הבאים, אויף די וואכן טעג וואס עס קומען, ויום השבת, און דער שבת נאכדעם, אבער מען מיינט נישט זיבן טעג, מען מיינט נישט ס'זאל דורכגיין א גאנצע וואך, חודש זה, אם נדר באחד מימי החודש, האט געמאכט דעם נדר אינמיטן חודש, אסור בכל החודש, דעם גאנצן חודש טאר ער נישט טרינקען קיין וויין, וראש חודש האט דעם דין להבא, דאס איז נישט אין כלל פון איסור, שאין ראש חודש אחר ימי החודש, ס'איז נישט דער ראש חודש וואס איז נאך די טעג פון חודש פון כלל איסור, אלא להבא נמנית ווערט גערעכנט אויף שפעטער, עמוד שנה זו ער זאגט די יאר אסור בכל השנה. דהיינו עד ראש חודש תשרי, אבל אבער ראש חודש תשרי לעתיד לבוא, ואינו דאס איז נישט מכלל איסור, די זעלבע זאך אויב ער זאגט שבוע זה מיינט מען שני שמיטה זו, אסור איז ער אסור עד שישלמו ביז עס ענדיגט זיך. שש שנים של שמיטה, ויאסר גם כן, ער טאר אויך נישט טרינקען קיין וויין בשנה השביעית אין זיבעטן יאר, שדינו כלשעבר, זה פירוש משנתינו, דאס איז דער פשט פון אונזער משנה. נאר איין דיוק איז דא, פארוואס ביי ראש חודש ווערט דערמאנט וראש חודש להבא, און פארוואס ביי ראש השנה ווערט דערמאנט לעתיד לבוא, איז דער רא"ש דא ער זאגט, עס איז נישט קיין דיוק, ווייל דער סדר פון מענטשן איז, ביי ראש חודש זאגן זיי להבא, און ביי ראש השנה זאגט מען לעתיד לבא. ואחרים פירשו, ס'דא א צווייטער פשט אין גמרא, שבת זו אסור בכל השבת, אזוי איז דאך געשטאנען אין דער משנה, שבת זו אסור בכל השבת ושבת שעברה, דא רעדט זיך כגון שעומד ביום השבת, ער איז געשטאנען אין שבת לאמיר זאגן די שבת פרשת נשא וואס איז געוועזן ונדר ואמר שבת זו ער האט געמאכט א נדר דיע וואך זאל ער נישט טרינקען קיין וויין, איז אזוי אויב ער מיינט אויף זיך צו אסר'ן וויין. נאר אויף דעם שבת האט ער געדארפן זאגן דעם טאג פון שבת, אויב ער זאגט די וואך וקתני שטייט דא או דאסור בכל השבת הבאה אז די היינטיגע וואך פון פרשת בהעלותך איז ער אסור וביום שבת זה שעומד בו עכשיו, און דער שבת פון פרשת נשא ווען ער האט געמאכט דעם נדר אף על פי שהוא מכלל שבוע שעברה, כאטש ס'איז דאך פון דער פריערדיגע וואך, איז ער אויכעט אסור, והיינו דקתני, דאס איז דער פשט, ושבת לשעבר, די טייטש אזוי, שבת זו, ער געפינט זיך אין שבת, און ער זאגט דיע וואך זאל ער נישט טרינקען קיין וויין, אסור בכל השבת, איז די נעקסטע וואך טאר ער א גאנצע וואך נישט טרינקען קיין וויין, ושבת, און דער שבת ווי ער מאכט דעם נדר איז ער אויכעט אסור, כאטש לשעבר, כאטש דאס באלאנגט נאך צו א פריערדיגע וואך, נאר ווייל אין דעם שבת האט ער געמאכט דעם נדר איז ער אסור. די זעלבע זאך טייטשן זיי ווען ער זאגט שבת אחד איין וואך, זאגן מיר אז דער שבת ווערט אויך גערעכנט אז ס'ענדיגט זיך זיבן טעג, דאס איז ווען ער זאגט שבת אחד. אבער דארטן נאר ווי ער האט געזאגט שבת זו, יעצט האט ער זיך געמאכט דעם נדר, איז ער יעצט זיכער אסור. איי לאמעך זאגן ער האט נאר געמיינט דעם שבת'דיגן טאג, מער א נישט, האט ער געדארפן זאגן איין טאג, דעם היינטיגן טאג, פארוואס האט ער געזאגט שבת זו? מיינט ער היינט זאל זיין אסור, און די גאנצע וואך וואס קומט זאל זיין אסור, שבת אויכעט, חודש זה. ער מאכט דעם נדר, ער מאכט דעם נדר ראש חודש, אסור בכל החודש, וראש חודש להבא, דאס מיינט מען כגון דקאי בראש חודש, ער שטייט אין ראש חודש, וקתני שטייט דאסור בכל החודש הבא, וביום ראש חודש עצמו שנדר, והא אין דעם דין, פרכינן בגמרא, פרעגט מען טאקע אין גמרא פשיטא, אז ער שטייט אין ראש חודש און ער זאגט דער חודש, איז דאך א פשיטא ער איז אסור ראש חודש. שנה זו, כגון שנדר בראש השנה, מען האט געמאכט דעם נדר ראש השנה, אסור בשנה הבאה, וביום ראש השנה עצמו, שדינו אז דער דין פון ראש השנה איז כלהבא, די זעלבע זאך, שבוע זה, אסור בכל השבוע, ושביעית לשעבר, כלומר, דקאי ער שטייט בשנה השביעית אין יאר פון שמיטה, ואמר און ער זאגט שבוע זה, וקתני שטייט דא, דאסור כל שני שמיטה הבאה, אלע יארן פון שמיטה, ובשנה השביעית עצמה שעומד בה איז ער אויך אסור, אף על פי שנמנית, כאטש דער שמיטה וואס האט געמאכט דעם נדר ווערט געציילט מכלל שבוע שעבר, דאך איז ער אסור, ולפי האי פירושא, לויט דעם פשט נראה לי געפעלט מיר. דמאי דקתני דאס וואס שטייט גבי שבת ושביעית לשעבר, וואס האב איך געטייטשט דאס ווארט לשעבר? כאטש ס'איז לשעבר דאך איז עס אסור. וגבי חודש ושנה להבא, ולא קתני בכולהו פארוואס שטייט נישט ביי אלע להבא ס'האט דעם דין ווי להבא, זאל שטיין ביי שבת אויכעט ס'האט דעם דין ווי להבא, לאשמועינן דינא צו דערציילן דרך אגב א צווייטן דין, דנודר באמצע זמנים הללו, אויב ער מאכט א נדר אינמיטן דיע צייטן, דבאמצע שבת, ער מאכט א נדר אינמיטן וואך, ובאמצע שביעית, אינמיטן פון די יארן פון שמיטה, אסור בשבת, ווען ער מאכט דעם נדר אינמיטן וואך איז ער אסור אין שבת, און ער מאכט א נדר און ער זאגט דיע שמיטה ושביעית הבאה, מה שאין כן. בנודע באמצע חודש, ווי איז אבער ווען ער מאכט, דעריבער שטייט דארט דאס לשון לשעבר, ווי איז אבער בנודר באמצע חודש ובאמצע שנה, ער מאכט א נדר אינמיטן חודש, ער זאגט חודש זה, צו אינמיטן יאר ער זאגט שנה זו, שמותר בראש חודש וראש השנה הבאה, זאגט דער ר"ן מיהו בהאי פירושא לא אתי איך קען נישט לערנען דעם פשט דכיון וויבאלד דשבת זו ושבוע זה קאמר ער זאגט די וואך די שמיטה יארן למה יאסר בשבת וואס זאל ער זיין אסור די גאנצע וואך ושבוע הבא הוה לן למימר מיר האבן געדארפן זאגן שלא יאסר ער זאל נישט זיין אסור אלא ביום שבת ווייל שבת ענדיגט זיך די וואך ושנה שביעית שעומד בהם. וראיה ברענגט דער ר"ן צו זיך, לכאורה איז דאך דא א סברא צו זאגן אויב ער מיינט אויף דעם טאג, נו וואס רופט ער עס אן וואך, זאל ער זאגן דעם טאג, נו א ראיה האב איך אויף דעם, כדאמרינן בפרק קמא דראש השנה, ווי מיר זאגן אין ערשטן פרק פון ראש השנה, דהמודר הנאה מחבירו לשנה, איינער האט גע'אסר'ט ער זאל נישט הנאה האבן פון זיין חבר די יאר, אפילו לא עמד אלא בכ"ט באלול, ווען ער האט געמאכט דעם נדר איז געווען נײַן און צוואַנציק טאג אין אלול, כיוון שהגיע אחד בתשרי דער מארגעדיגער טאג עלתה לו שנה, דעריבער קען איך נישט לערנען דעם פשט, אלא פירושא קמא עיקר, דער עיקר איז דער ערשטער פשט. ואם אמר יום אחד שבת אחת, מיינט ער דאך צו אסר'ן אויף זיך א גאנצע וואך, איז אויב ער האט געמאכט דעם נדר, לאמיר זאגן דאנערשטאג איז ער אסור ביז נעקסטע וואך דאנערשטאג, אסור מיום ליום כלומר היקף אחד, א גאנצן היקף, וביום אחד אסור איז ער אסור מעת לעת. אין די משנה האבן מיר געלערנט קונם יין שאני טועם היום, ער אסר'ט אויף זיך ער זאל היינט נישט קיין הנאה האבן פון וויין, איז דער דין אינו אסור אלא עד שתחשך, ער איז אסור ביז עס ווערט נאכט, עס ווערט נאכט איז ער מותר. אמר רבי ירמי' האט רבי ירמי' געזאגט לכשתחשך ווען עס ווערט נאכט צריך שאלה לחכם, כאטש מיט דעם דין האמער דאך געלערנט אין דער משנה ווען ער זאגט היום מעג ער טרינקען וויין לכשתחשך, אבער די רבנן זאגן אז ער זאל מתיר נדר זיין דעמאלט וועט ער ערשט מעגן טרינקען ביינאכט וויין, מאי טעמא? פארוואס זאל ער דארפן האבן גיין צו א חכם מתיר זיין? ער האט דאך זיך גע'אסר'ט נאר היינטיגן טאג, אז ס'ווערט נאכט איז דאך שוין א נייער טאג. אמר רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט, גזירה היום משום יום אחד, אויב איך וועל זאגן היום, מעג ער טרינקען וויין ביינאכט, וועט מען אויך קומען זאגן אז ביום אחד אז מ'מעג טרינקען ווען ס'איז פינסטער, ווייל מענטשן ווייסן נישט אז ס'איז דא א חילוק פון היום ביז יום אחד, דעריבער זאגן מיר אז ביי היום דארף ער האבן א שאלה לחכם. פרעגט די גמרא אי הכי אויב אזוי אז דו זאגסט ביי מענטשן איז היום און יום אחד איין זאך, לאמיר נאר זעהן ער זאגט יום אחד, זאגן מיר ער מאכט דעם נדר איינס אזייגער בייטאג, איז מארגן איינס אזייגער בייטאג מעג ער שוין טרינקען וויין, ביז איינס האט ער נישט געטארט טרינקען קיין וויין, נאך איינס מעג ער, וועלן מענטשן קומען זאגן, זע נאר, אין דער פרי האט ער נישט געטארט טרינקען קיין וויין, און יעצט מעג ער, וועט מען אויך קומען זאגן בהיום, אז אביסל א טייל פון טאג טאר ער נישט, ער האט דאך שוין היינט אביסל מקיים געווען די איבריגע מעג ער. דאס פרעגט די גמרא, לגזור ביום אחד, זאל איך גוזר זיין ביום אחד, נאכדעם ווי עס ענדיגט זיך די פיר און צוואנציג שעה? זאגן מיר דאך אז ער מעג טרינקען זאל איך גוזר זיין מ'זאל נישט טארן טרינקען משום היום, אויב כ'וועל זאגן אז ער מעג טרינקען וויין בייטאג וועט מען קומען זאגן בהיום ר'עט אויך טרינקען בייטאג, זאל איך אויך דארפן זאגן אז מ'זאל דארפן האבן שאלה לחכם? ענטפערט די גמרא, ס'דא א חילוק, אמר ליה, היום ביום אחד מיחלף, ווען ער וועט זען ביום אחד אז ער טרינקט וויין, בהיום וועט ער זען ער טרינקט וויין אן שאלה לחכם, זאגט ער נאר ס'ווייזט אויס נאר איין טאג, יום אחד ווייזט אויך אויס דעם טאג, וועט זיך עס אויסטוישן, יא טרינקען וויין, דעריבער זאגן מיר אז בהיום דארף ער האבן שאלה לחכם, אבער יום אחד. בהיום לא מיחלף, אז מענטשן זעען ווען ער זאגט יום אחד ער טרינקט וויין ביי טאג, ווייסן זיי פארוואס טרינקט ער, ווייל ער איז דאך שוין געשטאנען אין זיין איסור וויפיל? פיר און צוואנציג שעה, איז צוליב דעם וועט מען נישט קומען מתיר זיין ביי היום אז ער זאל טרינקען וויין איידער עס ווערט נאכט. דעריבער בין איך נישט גוזר. אמר רבינא, האט רבינא געזאגט, אמר לי מרימר, מרימר האט מיר געזאגט, הכי אמר אבוך משמיה דרב יוסף, דיין טאטע האט אזוי געזאגט אין נאמען פון רב יוסף, כמאן אזלא, ווי ווער וועט אויסקומען הא שמעתא דרב ירמי' בר אבא, דאס וואס רב ירמי' בר אבא האט פריער געזאגט

איז גלייך ווי ער בויט א במה. האמער דאך געלערנט וואס דער ר"ן זאגט דעם הסבר אין דעם, ווייל דער מענטש קען מיינען ער טוט א גוטע זאך מיט דעם נדר, די תורה האט גע'אסר'ט אויף מיר זאכן, איז דאך א גוטע זאך וואס מ'אסר'ט, ס'מצוות דאס מ'זאל האבן אויף זיך גע'אסר'טע זאכן, וועל איך טון לפנים משורת הדין, איך וועל אסר'ן נאך זאכן, זאגט מען צו אים ניין, גיב א קוק, דער אייבערשטער הייסט ברענגען קרבנות, דאך זאגט ער, זאלסט נאר ברענגען קרבנות אין בית המקדש, אבער דא אויף דיין יארד מאכסטו א במה, טארסטו נישט ברענגען, דו קאנסט נישט אליין אסר'ן, והמקיימו, דער וואס איז מקיים דעם נדר, איז כאילו מקטיר עליה, ווי ער האט אויף דעם מקטיר געווען, איז די טייטש אזוי. דער עיקר געבט ער צו זאגן, איך דארף האבן ביידע סברות, איך דארף האבן די סברה גזירה משום יום אחד, און אויך דארף איך האבן די סברה פון רבי נתן'ען, אויב כ'זאל נאר האבן מכח גזירה, איך זאל זאגן היום בין איך גוזר צוליב יום אחד, ס'איז נישט אזוי שכיח מ'זאל אויסבייטן צוליב דעם זאל איך גוזר זיין. נאר ווייל עס קומט דאך צו אויך די אנדערע זאך, ווען מען מאכט א נדר טוט מען נישט גוט, ווי רבי נתן האט געזאגט, איז אויב ס'זאל אינגאנצן נישט זיין קיין גזירה וואלט איך נישט מחמיר געווען אז זאל דארפן האבן שאלה, ווייל אויב אזוי זאל איך זאגן אלע נדרים מוז מען האבן שאלה, זעט ער דאך אלע נדרים זאג איך נישט, נאר דא האסטו זיך מצרף ביידע זאכן, א שטיקל חשש איז דא איך זאל גוזר זיין היום צוליב יום אחד, צוליב דער גזירה אליין וואלט איך נישט געדארפט מחמיר זיין ווייל ס'איז א ווייטע זאך, נאר ס'קומט אויך צו דער ענין פון רבי נתן'ען, דעריבער זאגן מיר אז ער דארף האבן שאלה לחכם. רבי נתן'ען איז דאך לכתחילה זאל ער נישט נישט. יא, אבער מ'רעדט דאך נאכדעם וואס מ'האט געטון דארף מען נישט שואל זיין. וואס דארף מען עפעס זאגן ער זאל האבן שאלה? לאמיר זאגן ער זאל אויך. כמאן אזלא שמעתא דרב ירמי' בר אבא כרבי נתן, דעם ר"ן איז דאס שווער געווען, ווי קען איך זאגן אז דער טעם פון רב ירמי'ן איז כרבי נתן, אין דער צייט ווען ס'שטייט דאך דארט בפירוש דערמאנט אין דער גמרא ווייל גזירה היום משום יום אחד, זאגט דער ר"ן כלומר דמאי דמצרכינן ליה שאלה לחכם באומר היום, דאס וואס איך זאג ווען ער זאגט היום מיינט ער דאך ביז עס ווערט פינצטער. דאך זאגן מיר ביינאכט טאר ער נישט טרינקען קיין וויין, ער דארף גיין צו א חכם מתיר צו זיין, לאו משום גזירה לחוד, נישט בלויז וועגן די גזירה, דסבירא לן ווייל מיר האלטן דהוי שכיח כולי האי לחלופי, ס'טרעפט זיך נישט אזוי אז אויב כ'וועל מתיר זיין ביי היום ביינאכט וועט מען קומען זאגן ביום אחד אויך מתיר זיין ביינאכט, דמשום גזירה בלחוד נחמיר ביה צוליב דעם זאל איך מחמיר זיין, ניין ווייל ס'איז נישט שכיח. מיהו אבער, כיוון דכי נדר לאו שפיר עבד, ער האט געמאכט דעם נדר האט ער דאך נישט ריכטיג געטון, כדרבי נתן ווי רבי נתן זאגט, נהי עס זאל טאקע זיין דאי לא הוה שייך למיגזר כלל עס זאל נישט זיין קיין שום גזירה, לא מחמרין עליו בין איך נישט מחמיר לאצרוכי שאלה דאי הכי אויב כ'זאל מחמיר זיין איז דאך נישט בלויז דער דין בכולהו נדרים נמי כמות איז אים נייע מיט די אלע נדרים ווען ס'קומט די צייט ס'האט זיך שוין דורכגעגאנגען די זמן האיסור, נימא הכי, זאל מען אזוי זאגן, דאך זעה איך אז כ'זאג נישט איבער דעם. און קומט אויס אזוי, רב נתן'ס טעם איז נישט גענוג אז כ'זאל זאגן, און דער טעם, גזירה, איז אויך נישט גענוג. מיהו כל היכי דשייך למיגזר כלל, דא וואו ס'איז שייך עפעס א גזירה, מחמירין עליה, איז מען מחמיר ומצינן למקנסיה. הילכך דעריבער אם היה נדר מצוה ס'א נדר מצוה כגון ללמוד צו לערנען תורה ולקיים מצוה אינו צריך שאלה ומאי דמדמה רב נתן וואס רב נתן גלייכט צו נודר ווען ער מאכט א נדר לבונה במה פירשתיו האב איך עס ערקלערט בפרק ארבעה נדרים בסייעתא דשמיא גמרא. אין דער משנה האבן מיר געלערנט שבת זו מיר לערנען דעם ערשטן פשט פון ר"ן אז ער שטייט אינמיטן וואך, דינסטאג מיטוואך, ער אסר'ט אויף זיך צו טרינקען וויין דיע וואך, אסר בכל השבת כולה איז ער אסר די גאנצע וואך, און עס שטייט ושבת לשעבר, און שבת איז אין כלל פון איסור. פרעגט די גמרא פשיטא, א זיכערע זאך אז שבת איז אין כלל פון איסור. זאגט די גמרא, מהו דתימא איך וואלט געוואלט מיינען דאס וואס ער זאגט שבת זו יומי דשבתא קאמר, ער מיינט צו זאגן די טעג פון דער וואך, ער האט זיך נאר מכוון געווען די וואכעדיגע טעג, אבער שבת נישט, קא משמע לן לאזט ער מיר הערן אז ער מיינט די גאנצע וואך, ער מיינט די וואכעדיגע טעג און אויכעט שבת. און פריער האמער געלערנט אין דער משנה אז איינער אסר'ט אויף זיך אז ער זאל נישט טרינקען קיין וויין חודש זה, דעם חודש, אסר בכל החודש, טאר ער נישט טרינקען וויין דעם גאנצן חודש, וראש חודש להבא, און ראש חודש באלאנגט צו שפעטער. א דאס הייסט אז ראש חודש מעג ער יא? פרעגט די גמרא פשיטא, ס'איז דאך א זיכערע זאך אז ער מעג טרינקען ראש חודש וויין, ווייל ראש חודש איז דאך שוין א נייע חודש. ענטפערט די גמרא כי איצטריכא, ווען דארף מען דאס דערציילן? לחודש חסר, אז די נעקסטע חודש איז א חודש חסר, דאס הייסט דער חודש וואס ער האט געמאכט דעם נדר איז געווען א מלא, און דער אנדערע חודש איז א חסר, איז דאך יעצט וועט דאך זיין ראש חודש צוויי טעג, איז דער ערשטער טאג ראש חודש ווערט דאך גערעכנט דער דרייסיגסטע פון פריער, און דער אנדערע טאג ראש חודש ערשט צו דעם אנדערן. מהו דתימא וואלט איך געוואלט מיינען. ראש חודש לשעבר הוי אז דער דרייסיגסטע טאג דער ערשטע טאג פון חודש זאל באלאנגען צום פריערדיגן חודש, והא ראיה אז ער ווערט דאך געציילט צו דעם פריערדיגן חודש, וואלט איך געוואלט מיינען. וליתסר, ס'דא א גרייז אין אסאך גמרות, אין אסאך גמרות שטייט ולא ליתסר ס'איז א גרייז, וליתסר, וואלט איך געוואלט מיינען אז די דרייסיגסטע טאג זאל זיין אסור קא משמע לן, לאזט ער מיר הערן אז כאטש די טאג ווערט דאך געציילט צו דעם פריערדיגן, נאר קרו אינשי ריש ירחא, מענטשן רופן דאך שוין אן דעם דרייסיגסטן טאג ראש חודש, זאגן דאך שוין די מענטשן. אז דאס באלאנגט צו שפעטער, דעריבער זאגן מיר אז דעם ערשטן טאג פון חודש, דער דרייסיגסטער טאג, זאגן מיר, איז ער מותר. אין דער משנה האבן מיר געלערנט שנה זו אסור בכל השנה כולה, אין דער משנה האבן מיר געלערנט אזוי, אז ס'איז דא א חילוק, אויב ער זאגט שנה זו, ער געפינט זיך אין חודש אלול און ער זאגט די יאר, איז ער אסור גאנץ אלול. כאטש ס'איז געבליבן אפאר טעג ביז ראש השנה, אויב ער זאגט שנה אחת איז ער אסור א גאנץ יאר. קומט אויס אז ס'איז דא א חילוק פון שנה זו ביז שנה אחת. איבעיא להו, האבן די בני הישיבה געפרעגט, דער זעלבער חילוק איז דאך אויכעט פארהאנען צי ער זאגט היום, צי ער זאגט יום אחד, ווען ער זאגט היום איז ער אסור ביז עס ווערט נאכט, ווען ער זאגט יום אחד איז ער אסור מעת לעת, האט מען געפרעגט א שאלה, אמר האט געזאגט קונם יין שאני טועם יום מאי דיניה, נישט ער האט געזאגט יום אחד און נישט ער האט געזאגט היום, ער האט געזאגט איך אסר וויין יום, נאר ער האט נישט געזאגט אחד. צי זאגן מיר כהיום, ס'האט דעם זעלבן דין ווי ער זאגט היום אז ווען עס ווערט נאכט איז ער מותר, או, אדער כיום אחד, ס'האט דעם דין ווי יום אחד און ר'איז אסור א מעת לעת. זאגט די גמרא, תא שמע, איך'ל זיך פושט זיין ממתניתין, פון אונזער משנה, אין דער משנה שטייט קונם יין שאני טועם היום, אויב ער האט געזאגט דאס לשון היום אין אסור, איז ער נישט אסור אלא עד שתחשך, ווייזט אויס נאר דעמאלט ווען ער זאגט היום איז ער מותר ביינאכט, הא, אבער יום, ווען ער זאגט נישט היום נאר ער זאגט יום, כיום אחד דמי איז ער אסור א גאנצע מעת לעת, זאגט די גמרא דו ווילסט זיך פושט זיין פון די רישא, אימא סיפא, זאג די סיפא, אין די סיפא שטייט. אמר יום אחד, אויב ער האט גע'אסר'ט אויף זיך וויין איין טאג, אסור מיום ליום, איז ער אסור אויף פיר און צוואנציג שעה. ווייזט אויס ווען איז ער אסור פיר און צוואנציג שעה? דווקא ווען ער זאגט יום אחד. הא, אבער יום, ווען ער זאגט נישט דאס ווארט אחד, נאר ער זאגט נאר יום, כהיום דמי, איז עס גלייך ווי היום, יום האט דעם זעלבן דין ווי היום, אז ס'מותר כשתחשך, אלא מהא ליכא למשמע מינה, פון דא קען איך גארנישט נישט אפלערנען, איינס פון זיי איז דווקא, און איך ווייס נישט אדער די רישא איז דווקא אדער די סיפא איז דווקא.